טאמער אבער דו קענסט אים, דו זעסט וואס ער טוט, דו זעסט זיין צוגאנג, בחנתו את דרכו, דו זעסט אז ער איז אזא מענטש וואס מען קען זאגן אויף אים אז אין פחד אלקים לנגד עיניו, ער האט נישט מורא פונעם אייבערשטן, ער איז אזא מענטש וואס ער טוט אייביג נישט גוטע זאכן, ער איז אזא מענטש וואס מען קען זאגן אויף אים אז ער איז א פורק עול מלכות שמים, אדער ס'איז דא א געוויסע עבירה וואס ער איז בכלל נישט נזהר אין דעם, יעדער איינער ווייסט אז דאס איז א עבירה. און דער מענטש איז, ווערט נכשל אין דעם. מ'קען עס אנרופן נכשל, אבער ס'איז מער ווי נכשל, ס'מיינט ער האלט עס אין איין איבערטון. א זאך וואס יעדער איינער ווייסט אז מ'טאר עס נישט טון, ער טוט עס איינמאל און נאכאמאל. קומט אויס מ'זעט קלאר אז ס'איז נישט ממש וועגן ער איז נכשל געווארן איין מאל, די יצר הרע האט זיך געשטארקט אויף אים. ער איז איינער וואס קומט, לגבי דעם עכ"פ, בשרירות לבו הולך. אין אזא פאל זאגט דער חפץ חיים, מותר להכלימו, מ'מעג אים גיין פארשעמען. די זעלבע חפץ חיים וואס אונז האבן געלערנט ביז יעצט די הארבקייט ווי שטארק מען דארף זיך פארמאכן דאס מויל מען טאר נישט רעדן, זאגט אונז די חפץ חיים אין אזא אופן מעג מען אים גיין פארשעמען, מען מעג דערציילן די גנות סיי בפניו סיי שלא בפניו, און אויב ער האט געטון א זאך וואס מען קען עס דן זיין לכף זכות און לכף חובה, צריך לשפטו לצד החוב דארף מען אים דן זיין לכף חובה, איינמאל ס'איז נתחזק געווארן אז ער איז א רשע גמור, און חזל זאגן עס שטייט אין פסוק לא תונו איש את עמיתו, עמיתו מיינט דווקא אזא איינער וואס איז עמיתו בתורה ומצוות, אים טארסטו נישט גיין פארשעמען. טאמער אבער איינער וואס איז נישט עמיתו בתורה ומצוות, מעג מען אים גיין פארשעמען, מען מעג מודיע זיין דאס וואס ער טוט פאר אנדערע, נאך מער, חזל זאגן מפרסמין את החנפים מפני חילול השם, מען מעג גיין מפרסם זיין דער איינער וואס איז חונף מפני חילול השם. כל שכן טאמער דו ביסט אים געגאנגען דו האסט אים מוכיח געווען און האט נישט צוריק געצויגן, מעגסטו גיין מפרסם זיין און דערציילן זיינע חטאים ברבים, ביז ער גייט תשובה טון, ווי דער רמב"ם שרייבט סוף פרק ו' הלכות דעות. זאגט דער חפץ חיים אבער, מען דארף געדענקן נישט פארגעסן די די איינצעלנע פרטים וואס ס'פעלט זיך נאך אויס, וואס ס'ווערט מבואר אין באר מים חיים. און די פרטים זענען, אז ער אליינס האט געזען ווי יענער מענטש איז עובר. דאס מיינט אזוי, ס'איז דא אסאך מאל וואס ס'דרייט זיך ארום און מענטשן זאגן אז ער איז א בעל עבירה, אבער דו ווייסט נישט אז ער איז א בעל עבירה, סך הכל דו האסט געהערט פון אנדערע, און האסט געהערט פון אנדערע מהיכי תיתי, נאר וואס דו מ'רעדט אין א פאל וואס דו ווייסט קלאר, ס'הייסט דו האסט אליינס געזען ווי יענער טוט יענע עבירות. נאך א זאך, אז ס'דארף זיין זאכן וואס זענען קלאר אז ס'איז א איסור, דו ווייסט קלאר יענער ווייסט אז ס'איז א איסור. נאך א זאך, טארסט נישט גיין אויפבלאזן, מעגסט גיין מפרסם זיין, אבער דו קענסט נאר מפרסם זיין וואס דו האסט געזען, נישט צולייגן קיין זאלץ און פעפער. און די פערטע זאך איז, דו מוזט מכוון זיין לתועלת, אינזין האבן טאקע אז ס'זאל זיין א תועלת דאס דו גייסט דו ביסט מפרסם. צום סוף פירט די חפץ חיים אויס דא אין די באר מים חיים אז עס איז גאר א הארבע זאך אז מען טאר נישט גיין באהאלטענערהייט מפרסם זיין יענעמ'ס חטא, שפעטער ווען דו ביסט פארנט פון יענעם ביסטו חנפ'סט דיך צו יענעם, דאס איז א גרויסע פראבלעם. סעיף ח', זאגט די חפץ חיים ווייטער, ווען בית דין זאגט פאר איינעם א געוויסע דין, א זאך וואס מען דארף טון, סיי עס איז צווישן בין אדם למקום, סיי בין אדם לחבירו און ער וויל עס נישט מקיים זיין, און ער האט נישט קיין געהעריגע סיבה, דאס הייסט א געהעריגע תשובה, א געהעריגע זאך וואס ער זאגט פארוואס ער טוט עס נישט, דאס איז אויך די אופן וואס מ'מעג גיין דערציילן זיין גנות, און מ'מעג עס אפילו אריינשרייבן אין ספר הזכרונות לדור דורים, און טאמער ער האט תשובה געטענה'ט, וואס דאס איז דאך א זאך וואס איז דבר המסור ללב, איז אויב אונז פארשטייען אז די תשובה איז נישט ריכטיג, דעמאלטס דארף מען אים נישט גלייבן, מ'מעג ווייטער פארציילן זיין גנות, און עס אפילו אראפשרייבן אין א ספר, טאמער אבער עס איז א ספק דעמאלטס טאר מען נישט. חפץ חיים זאגט דאס איז הלכות וואס ער לערנט ארויס פון די גמרא, אין באר מים חיים צייכנט ער צו דאס איז הלכות וואס ער לערנט ארויס פון די גמרא.